קאסעט פֿיר, זייט זיבן, המשך פון בוך ריישע פון בעריש וויינשטיין. מילא אינדערהיים ווי אינדערהיים, אבער אינטערוועגנס אויף די באנען, ווער שמועסט ביים תפילין לייגן אין וואגאנען, ביים אנטון דעם של ראש אויפן קאפ, ווען סהאט א בליץ געטון די אידישע בארד, האט זיך אנגעצונדן דער עשו אינעם יון.

אַן אָפּקומעניש איז געװען אױף באַנען צו פֿאָרן. פֿעלדער נאַכט האָבן זיך געיאָגט פֿאַר די אױגן, און װי אױף להכעיס האָבן זיך די שעהן געצױגן פֿאַרן ייִד, װאָס האָט זיך מיטן צוג געטראָגן. יעדער האַלערטשיק, יעדער פּױלישער לעגיאָן האָט געפֿלאַטערט פֿון װאַגאָן צו װאַגאָן און נאָר געזוכט אַ ייִד אַ טשעפּע צו טאָן. מ'איז געזעסן מיט פֿאַטשילעס די פּענעמער געהילט. אין פּחד האָט דאָס ייִדישע האַרץ געבריט.

ער האָט דעם ייִד אַרײַנגעשלעפּט אין אַ ראָד און אים געשמיסן צו טאַנצן אין דער מיט, ביז ער איז געפֿאַלן אַ געקרייציקטער ייִד. מע האָט טראַק מיט ביטעס דעם סיים באַוואָרפֿן, צו װירקן מע זאָל דעם ייִד נישט פֿאַרפֿאָלגן, און אַז בקשות און ביטעס האָבן נישט געהאָלפֿן, האָט מען צום סענאַט געשיקט די אָנגעזעענסטע ייִדן, באויפטראגט האט פראנקרייך איר געזאנדטן צו ווארענען פוילן פאר די אומטאקטישע טאטן און אז זי זאל באלד אין דער אנגעלעגנהייט האנדלען. פוילן האט צוגעזאגט און פארשפראכן צו זען אז מיספארשטענדענישן אזעלכע זאלן מער נישט געשען. ח. מאדנע אויסלענדער האבן זיך באוויזן אין שטאט און ארומגעגאנגען אין מארק פון ראד צו ראד. אָנגעטאָן זײַנען זײ געװען נעט און עלעגאַנט, אױף דער נאָז אַ צװיקער, אַ פּאָרטפֿעל אין האַנט, פֿון זײערע קעשענעס האָבן גאַזעטן געשפּאַרט, און געזאָגט האָט מען, אַז זײ קומען פֿון רוסלאַנד. זײ האָבן נאָר פֿונעם פּראָלעטאַריאַט גערעדט, משרתים און געזעלן צו סאָציאַליזם געװעקט. זײ האָבן פֿאַרהערלעכט ענגעלס און מאַרקסן און גערעדט גרױס װעגן טראָצקי און לענין. ווינטער, ווען די נעכט האָבן שטײַף געבלאָזן, אַ שניי האָט די שטאָט די טריט פֿאַרשאָטן, מיט געקאָוועטן פֿראָסט זײַנען שויבן פֿאַרלאָפֿן, האָבן האַנטווערקער אויף תּכלית די נעכט פֿאַרווענדט און מיט שטודירן דעם סאָציאַליזם געברענט. אין די ווײַסע ווינטערנעכט פֿון ביטערן פּוילן האָט מען אין די שטיבער זיך פֿאַרזאַמלט פֿאַרהוילן און ראַ געלייענט ביכער פֿון ליבקנעכט און לאַסאַלן.

אזוי איז מען פון לייענען ביכער געגאנגען און מ'איז זיך ווי רויך אין ווינט צעגאנגען. בייזע טעג פלעגן קומען אומגעריכט, וואס מער די פאליציי האט גענישטערט, טרייפענע ליטעראטור געזוכט אין שטיבער, אלס מער האט מען זיך אריינגעטאן אין ביכער. די וואס האבן מיט ביליארד די צייט פארשווענדט, האבן איצט אסאך געלייענט צו ווערן געלערנט. מ'האָט געלעקט די פֿינגער נאָך מענדעלען, פּרעצן און שטאַרקער נאָך אָנגעקוואָלן פֿון שלום-עליכמען. די, וואָס זײַנען שטילערהייט געווען באָלשעוויקן, האָבן זיך שטענדיק קיין אויסלאַנד געריסן און געשטרעבט, מע זאָל זיי אין דער וועלט שיקן. אַמעריקע! אַמעריקע! איבערן ים צו פֿאָרן, האָט אַ בענקשאַפֿט געצויגן, און געוואָרן איז ריישע קליין אין די אויגן. מ'האָט געבענקט אינעם לאַנד פֿון דיכטער צו זײַן, ניט זוך מיר דאָרט, װוּ די מירטן גרינען, דאָרט געפֿינסטו מיך ניט, מײַן שאַץ. װוּ עס רױשן די מאַשינען, דאָרט איז מײַן רוּהע פּלאַץ. יאָ, אַ חלום איז געװען מאָריס ראָזענפֿעלדן צו זען. עדלשטאַט און באָװשעװער זײַנען לעגענדעס געװען. די, װאָס האָבן צו הױכע אידעאַלן געשטרעבט, האָבן זיך איבער גרענעצן און לענדער אײַנגעשטעלט און זײַנען פֿון פּוילן, װי פֿון פֿײַער אַװעק,

גערעדט האט ער שטאלץ פון ארבעטס מאכט, פון די הייליגע מארטירער פון פראלעטאריאט. לוקסעמבורג און ליבקנעכט האט ער שטארק דערהויבן, און אנגעצונדן האבן זיך האפערדיג זיינע אויגן ווען ער האט הירש לעקערט גענומען לויבן. געהאלטן האט ער זיך א יורש פון נפתלי בוטווין, און פארהערליכט די לערע פון טראצקי און לענין.

געזאָטן די בלוטן. מיר ווערן געהאַסט און געטריבן, מיר ווערן געפּלאָגט און פאַרפאָלגט, און אַלץ דערפאַר, וואָס מיר ליבן דאָס אָרעמע, שמאַכטנדע פאָלק. אַ ציטריק ייִנגל אין אַ ציטריקער קעלט האָט ער זיך איבער דערפער איינגעשטעלט, מיט אַ בינטל לאָזונגען, באַהאַלטענערהייט. אין די קליידער האָט ער לענינס רייד

גאָט, מ'האָט אים געטראָפֿן, מ'האָט אים געזען, דאָס בייזע, דאָס אומגעריכטע איז געשען. דאָס שטרענגע, קאַלטע מונדיר פֿון פּוילן האָט אָנגעשטעלט אַ ביקס פֿאַר זײַנע אויגן, אים געקייטלט און צו גיין אים באַפֿוילן, שׂימחה איז ווי ליים געבליבן שלאַף געבויגן. אז שמחה איז א בולשעוויק האבן חברים געוואוסט, אבער אז מען זאל אים ברענגען אין קעטן געשמיד און פאטרולן זאלן אים פירן צום קריגס געריכט, אויף אזא בראך האט זיך קיינער נישט געריכט. ווען מען האט אים איבער די גאסן געקעטלט געפירט, האבן אלעמענס אויגן אינעם יונגל זיך איינגעשניטן. ער איז געגאַנגען אי פֿאַרטרױערט, אי פֿאַרריסן. װי קאַלך בלאַס, פֿאַרגליװערט צו שטײן, האָט ער שטײַף געקוקט אין דער װעלט אַרײַן. ער איז געגאַנגען מיט אַנטשלאָסענעם מוט, פֿאַרן קלאַסנקאַמף געבן זײַן ייִנגלש בלוט. און אַז שׂימחהס מאַמע רײַסט זיך נאָך איר זונס לעבן, און אַז זי װיל איר בלוט פֿאַר איר קינד געבן, װאָס איז אַ מאַמע קעגן שׂימחהס הײליק שטרעבן?

װאָס אַזױנס האָסטו געטאָן, מײַן אױג אין קאָפּ? בעסער גראָב אױס אונטער מיר אַ גרוב, אײדער אָן דיר צוריקצוקומען אין שטוב. װאָס זאָל איך דעם טאַטן זאָגן, מײַן קינד? אַז װײ אונדז צו מיר און אַז װינד. די קאָלבעס שטױסן, די מאַמע פֿאַלט אױף דער ערד מיט אַ געװאַלט. י"א. נאוועמבער, צי אפשר גאר אין דעצעמבער, ווינטן האבן דארע בלעטער אנגעטראגן, א קאלטער האגל האט די געזיכטער געשלאגן, און מיט דער טבע פון נאסע טרויעריגע טעג, האבן הארבסטיגע בלאטעס געפלייצט דעם וועג, ווען מ'האט שמחה'ן פון אורטיל געפירט צוריק אויפן פעלד ארויס שיסן איבער דער בריק. ר'איז געגאנגען ווי א בראווער באלשעוויק, צו עטליכע מיט א מאל האט מען זיי געפירט. פרעמדע וואס האבן זיך קיין פוילן געשמוגלט, מילא יענע, אויסן אויג אויסן הארץ, אבער פון שמחה'ן דאס יונגל פון הי וואס איז נעבעך געגאנגען שטארבן אזוי פרי, האט קיינער קיין אויג נישט אראפ געלאזט. מ'איז וויינענדיג נאכגעגאנגען זיין יעדן טראט, מיט טרערן וואס זיינען געגאנגען פאר גאט.

ווי הירש לעקערט, ווי נפתלי באָטווין, דאַרף מען קענען שטאַרבן גיין. דאָס לעבן, דאָס בלוט איז נישט מײַן. איך געהער צו די, וואָס הייליק שטרעבן, וואָס זײַנען גרייט דעם קאָפּ צו געבן פֿאַרן פּראָלעטאַריאַט, פֿאַרן. פֿאַרן אַרבעטס-מאַכט. אַרויס שיסן האָט מען זיי געפֿירט באַוואַכט, און מאַרשירט האָבן זיי זאַלבע אַכט.

מ'האָט זײ אין מיטן פֿעלד אױסגעשטעלט, די אױגן פֿאַרבונדן, פֿאַרשטעלט די װעלט, און אױף זײ די ביקסן אָנגעשטעלט. זײערע קניִען האָבן זיך געלעמט געבױגן, אױף אײביק פֿאַרלאָשן האָבן זיך זײערע אױגן. אַ רעגן האָט געכליפּעט און בלאָטע געגאָסן, און מ'האָט דאָס הײליקע ייִנגל דערשאָסן. חלום און וואר. א' נמאס איז געווארן צו לעבן אין פוילן, פון דער היים אוועק האט די יוגנט געצויגן. די גאסן, די בתי מדרשים, די שטיבער זיינען מיטאמאל געווארן טרויעריקער טריבער. אויף יעדן קער, אויף יעדן ווענד האט גענומען פעלן דער יוגנטליכער ברען. מ'האָט קינדער אַװעקגעשיקט אין דער פֿרעמד, זיך געזעגנט, געהאַלדזט און געװײנט, און מקנא געװען די, װאָס קענען אַ מלאָכה, װאָס װעלן אין דער װעלט האָבן הצלחה. אין אױסלאַנד אַ קינד צו זען, איז אַ מאַמעס טרײסט געװען. ברײט איז די ערד, ברײט איז די װעלט. מ'האט זיך א לאז געטאן אין גרויסע שטעט, אין קאטאוויץ האט מען איבערן גרעניץ געפירט, אין האלאנד האט מען מיט סחורות הויזירט, אין בעלגיע האט מען דיאמאנטן געשלייפט, אין ווין אין בערלין געהאנדלט מיט טאנדעט, און אין פאריז מיט א שטעקעלע זיך ארום געדרייט.

לערנען אױף ערד, האַקן װעלדער מיט אַ האַק. צעהיצט אונטער דער זון, ברױן ביזן ברוסט, זײַנען טעכטער און בחורים געשטאַנען אַנטבלױזט און זיך אַקערן געלערנט אױף יענעמס ערד און אױסגעשטאַנען אַלץ װאָס איז געװען באַשערט.

יענע שיינע לאַנד ביים בלויען וואַסער-זאַנד, דאָרט איז מיין ליבעס פֿאָטערלאַנד. טעכטער און זין פֿאַרלאָזן טאַטע-מאַמעס הויז, מען גייט מיט געפּאַקטע רוקזעק פֿון שטאָט אַרויס. בלוט און מילך שפּראָצט פֿון זייערע געזיכטער. מען האָט זיך געלערנט צו קענען זיין שומרים, צו באַגריסן איינער דעם אַנדערן מיט שלום,

מ'איז בקי אין נארדוי, מ'איז בקי אין הערצל, און מ'רעדט פון ציוניסטישן קאנגרעס אין באזעל, אויף דער קראקאווסקי בליען קאשטאנעס קיל, אין האלבן שאטן רייפן בלעטער שטיל, און ווייט פון שטוב, הינטערן שטאט העט, שפאצירט די יוגנט נעט און עלעגאנט, מיט העברעאישע ביכער אין דער האנט. אין די גערטנער ביים פוילישן סאָקאָל דיסקוטירט מען הייס וועגן ארץ ישראל. אין דער גרינער, פרישער מאַיאָווער נאַכט חלומט מען שיין, חלומט מען פאַרטראַכט. אַך, הערצל, הערצל! פון דער בריק, וואו דער טייך פליסט, קוקט צום שטראָם אַראָפּ זיין געזיכט. אָ, שווער צו פארגעסן דעם גאניק, דאס בילד, דעם פאטער פון ציון מיט דער בארד צעבליט. אין וואס פאר א שטאט דו זאלסט נישט זיין, אויף וועלכן באלקאן דו זאלסט נישט שטיין, צי אין באזעל, צי אין בודאפעסט, צי אין ווין, ביסטו, הערצל, דער חלום פון ציון. ד. מ'האט איטלעכן מיטן הימלען פארשריגן. קאלט דערצו זיינען די פרומע אידן געבליבן. מילא, א שאלה, צו וואס אפיקורסות קען זיך דערטראכטן? דאס יונגווארג איז פשוט אראפ פון זינען. מ'האט אויפגעהערט גלויבן אין משיח בן דוד און רק מ'הערט פאלעסטינע און מגן דוד. לשון קודש רופט מען העברעאיש, און מיט בלויזע קעפ פארט מען אין לאנד פון די אבות. מיידלעך מיט געשוירענע מענערישע האר, בלויע בענדער פארקאמט אין דער פריזור, גייען ארום זאמלען פאר'ן קרן היסוד און ווילן אונז ברענגען אין הייליגן לאנד, ס'איז זיכער נישט מן השמים אז זיי זאלן אונז פירן קיין ירושלים. יעקב איז פון פדן געקומען, געשטארבן איז רחל אין לאנד כנען, און דארט אויפ'ן וועג קיין אפרת ווארט די מוטער רחל אין בית לחם אויף די קינדער פון גאט פון אברהם, און מיען זאל זיך די מוטער רחל, מיר זאלן זוכה זיין ארץ ישראל ווי די הייליגע תורה האט געבאטן, אם ירצה השם איבער הונדערט צוואנציג יאר ווען שאלן וועט דער שופר של משיח, אמן. ה. ס'איז געווען ביטער און שווער צו פארשטיין ווי קינדער קענען טאטע מאמע איבערלאזן אליין. אויף וועמען איז געווען פריער רחמנות צו האבן? אויף טאטע מאמע וואס האבן געהאלטן אין קלאגן, צי אויפן קינד וואס איז אוועק די ערד גראבן אויפן בריוו-טרעגער איז געווען דאס האפן, מ'איז אים יעדן אינדערפרי אקעגן געלאפן פון א קינד א לעבנס-צייכן צו באקומען, נאך לאנגע חדשים א ווארט צו הערן. אפגענומען האט א מאמע א בריוו פון אויסלאנד מיט א צאפלדיג הארץ, מיט שרעקעדיגע הענט, און יעדעס אות ממש ווי תהילים געלייענט. הערצליכע עלטערן. איך שרייב צו אייך אזש פון ווייטן ארגענטינע.

איין מאל אנצורירן אייערע הענט און פילן אויף זיך דאס היימישע פרישע העמד. זייט נישט בייז עלטערן וואס כ'שרייב אזוי וועגן זיך, ס'איז מיר אויסגעגאנגען דאס געלט און די שיך, דעריבער מאמעשי זיסע בעט איך דיך מיר באלד א פאקעט צו שיקן מיט עפעס געלט, מען מוז זיך טיילן מיטן ביסן אין דער וועלט, אזוי איז דער דרך אין א קבוצה צו לעבן. איינער דעם אנדערן מוז זיין איבערגעגעבן. דא אין דער ארגענטינער ווייטער פרעמדער שטאט קוקט מען ארויס צו הערן פון דער היים א ווארט, און אלץ וואס קומט אן פון דער ריישער שטאט ווערט עפעס אזוי ליב, אזוי היימיש נאענט, פארגעסט זשע נישט, הערצליכע עלטערן אין מיר, כ'ווארט שוין צו זען אייער כתב אויפן געווירטן פאפיר, דעם טאטנ'ס גרוס אויף לשון קודש צו לייענען, און נאך דיר מאמישי פיל איך אמאל צו וויינען. אייער ירוחם. אזוי זענען קינדער געווארן אפגעריסן, אינדערהיים זענען טאטע מאמע עלנד געבליבן, מ'איז געווארן פארנארט און פארבענקט, פון אלע די נארישקייט אין שטאט איז אין קלויז געווארן א ראד, געטריבן פון א לאנגווייליגן שרעק איז מען תיכף נאך מעריב אוועק, אז א רעגן האט אין די שויבן געקלאפט האט מען די לאדענס פרי פארמאכט. אין גאַס האָט דער גאַסנצינדער זיך געשאַרט, און נאָך אַ װאָרט פֿון אַ קינד פֿון דער װײַט איז מען גראָ געװאָרן פֿאַר דער צײַט, מען האָט רק בריװ געלײענט און בריװ געשריבן און אַזױ פֿון זיך די מרה-שחורה געטריבן. ו. בייטאג האבן ליידיגגייער אין מארק נאכדערציילט וואס איינער פון דעם אנדערן האט געהערט, אז אין דער שווייץ האט מען פעסער פאבריצירט, אז פון די קארפאטן האט מען יוכטן ארויסגעפירט, אין קארלסבאדער גארטן מיט שיקסלעך שפאצירט, אין פראג מיט גיין אין דער אפערע שטאלצירט. און געווען איז א חרפה צו קומען צוריק פון ווין, נישט צו קענען פארדינען אויף ברויט אין בערלין. פון אנפאנג האט מען זיך געגרויסט מיט יענע שטעט און אהיים געקומען איז מען אפגעריסן אן געלט נאך לאנגע חדשים זיין אין דער וועלט. מ'איז ביים אנקומען פארשעמט פון באן אפגעשטיגן, ווי אן אפגענארטער אויפן וואקזאל זיך באוויזן, און פאר בושה דאס יונגלשע פנים פארשטעלט. מ'איז גאנצע טעג נישט ארויס פון הויז. פאר חברים זיך נישט געוואלט ווייזן אין שטאט און דערציילט האט מען וואס ס'האט זיך געלוינט אז געהאנדעלט האט מען כמעט מיט לערע הענט אסאך ארבעטן שווער פארזעצן ממש דאס העמד צו קענען מיט אלע כוחות בלייבן אין דער פרעמד און די וואס דרייען זיך אן א פעניג ארום וואלטן אפילו אינמיטן נאכט געפלויגן אהיים ז. די וואס זענען פון אויסלאנד צוריק געקומען האבן סוף כל סוף צו האנדלען זיך גענומען, זיך אריין געווארפן מיט פייער סוחריש ברייט, ביסל אפי' זיך פארמאסטן מיט אלעמען גלייך. היות ווי מען האט סחורות נישט געטארט פירן ארויס, איז אויף יעדן חפץ געווארן א יקרת. מען האט אפי' קיין סאך נישט געדארפט טראכטן צו וואס פאר א מסחר זיך אננעמען צו טון. יעדער האט געקענט אריין אין מסחר'דיגן קאן. פון שמוגלען פלייש, קעז, פוטער און אייער איז מען איבערנאכט געווארן נתעשר. אמת, ס'איז געווען קריעת ים סוף אזא נסיעה. מ'האט מיטן לעבן געקענט אריין שפילן אין די הענט, ווען מ'האט אויף דער באן רעווידירט ביזן העמד. די נעכט גאָט אין דער ווילדער פֿרעמד, אָסיען צו גיין דורכן פֿשעצלעווער וואַלד. ווער האָט דעמאָלט דאָס אויג געשטאַרקט צו זען, אַז בלינד ווי דער הימל איז דער וועג געווען? רעגנס האָבן אָפּגעבליצט פֿון צייט צו צייט, און שווער האָט מען אין בלאָטעס געפֿלייצט. מ'איז געגאַנגען אין שווייגנדיקער שרעק, מיט באַהאַלטענעם, ברוינעם צוקערן זעק, מיט יוכטן-לעדער גאַרטלדיק אַרומגעוויקלט, ווער האט דעמאלט דאס אויג געשטארקט צו זעהן אז בלינד ווי דער הימל איז דער וועג געווען? מען האט זיך אין וואלד אראפגעלאזט, איבערנאכט געלעגן, זיך נישט גערירט, מיט איינגעהאלטענעם אטעם געבעטן מען זאל די מורא איבערקומען און טאג זאל שוין ווערן. דער נאסער הארבסט דורך די קליידער האט געצויגן, און געשטאנען איז דער טויט פאר די אויגן. אויף שטרעקעס האבן ציגער קלאַפֿטערדיק געקלאַפּט. דורך װעלדער אָפּגעהילכט אין מיטן נאַכט. פֿונעם װידערקול האָבן די אױגן זיך פֿאַרמאַכט און זיך אױפֿס נײַ אין דער פֿינצטער אױפֿגעמאַכט, װען מע האָט פֿון דיר, גאָט, אין סכּנה געטראַכט. ח. ווער ס'האט מיטן מיליטער האנדלען געקענט און געוואגטן מסחר גענומען אין די הענט האט זיך פאר קיין זאך נישט אפגעשטעלט, אפילו יונגלעך האבן מיט אזא האנדל געברענט, פעקלעך טיטין געהאלטן אונטערן העמד און פאפיראסן אינמיטן גאס פארקויפט, אמאל פאר זלאטעס אמאל פאר קאמיסברויט. ס'רוב אזוי געהאנדלט האט מען פאר דער גרויסער קלויז און מיט יונגלשער שרעק געקוקט אויף א קונה ארויס. מ'האט אויפן אויער ציגארעטלעך געבעטן און תיכף באצאלט וויפיל מ'האט זיך געהייסן טריפה'נע טראפיקן האבן קונים געצויגן אהין און פארקויפט דרייצענער אנשטאט פרימא טיטין אויף בוידעמער אונטער ריגלען פארשלאסן ביי אראפגעלאזטע נאכטיגע פינסטערע ראלעטן איז מען אויף געווען כמעט נישט געשלאפן און הילזן געשניטן און געשטאפט פאפיראסן מ'האט זיך אויסגעהיטן פאר יעדן פיצל ליכט מ'זאל פון דרויסן נישט אנזען קיין געזיכט, פון מינדעסטן שארך האט דאס הארץ געשראקן, און פון אימה א קאלטער שווייס האט געגאסן. וואס איז געווען די אימה די ריגלען, די שלעסער, מען זאל חלילה נישט אריינפאלן אין די הענט פון מיליטער, מען זאל נישט פארשלעפט ווערן אונטער א פארדאכט, מען זאל זיך נישט שלאגן מכות רצח ביינאכט, אבלאוועס אזעלכע זענען געווען אן אפטע זאך, מ'איז שטיבער באפאלן מיט נאקעטע באיאנעטן און נישט געהאלפן האט א מאמעס וויינענדיג בעטן, מען האט אוועקגעפירט פרעך און אן א ווארט און פרעגן פארוואס האט מען נישט געטארט. מיט גרויס ציטער האָט מען טירן פֿאַרשלאָסן, אויף פֿאַרשלעפּטע זין האָט מען טרערן געגאָסן און געהאַלטן אין איין זאָגן, אין תּהילים קלאָגן, דאָס האַרץ פֿון מורא האָט נישט אויפֿגעהערט שלאָגן. דער ווײַטער סיביר, די בייזע בירגיטקעס האָבן אַזוי נישט געשראָקן, ווי די סטראַזשניצעס. מען זאל לייטישע זין האלטן צוזאמען מיט פראסטיטוטקעס און זיי אויסמישן ביינאנד מיט גנבים ווי זיי וואלטן אויף אן אמת געווען גזלנים, אויסצושטיין אזא חרפה אומזיסט אומנישט, דאס האט ביי עסטרייך קיינמאל נישט פאסירט. ס'איז נישט אריבער דער טאג, נישט דער יריד, אז מען זאל א בלבול נישט אויסטראכטן אויפן איד, און מ'איז אלץ מער פון פוילן געווארן מיד. ט, מען האט געוועקט צו ווארפן פון זיך די שרעק, בשתיקה איז די יוגנט אין פאראיינען אוועק און ווי פון זיך שטילע אסיפות געפירט, מען האט זיך געבונטעוועט פאר א זעלבסט-שוץ מיט די שטארקסטע יונגען אין דער שפיץ. אויף קיין יחוס האט מען נישט געקוקט, ציוניסטן מיט סאציאליסטן האבן זיך געמישט און ווי איינער זענען אלע אריין מיט מוט

קהל אליין האט דערצו מסכים געווען. מ'איז פאר אלע געפארן געווען גרייט זיך צו קענען אקעגנשטעלן דעם טויט. אנגעשלאסן האבן זיך יונגען פון באד, טרעגער און קצבים די שטארקסטע פון שטאט, און אזעלכע וואס האבן ביי עסטרייך געדינט אין דער מלחמה שיער נישט געווארן בלינד. די וואס האבן חלוצים זיך געלערנט זיין האבן דעם שוץ גענומען אין די הענט אריין. פּולװער און פּאַטראָנען האָט מען אָנגעגרײט, אין קעלערס האָט מען אַמוניציע געלײגט און אױף בײדעמער באַריקאַדן געמאַכט. יעדער האָט געטאָן װאָס ער האָט געקענט צו שטאַרקן דעם שוץ מיט אײגענע הענט. סיגנאַלן האָבן פֿונקציאָנירט שטילערהײט און זיך פֿאַרפֿעסטיקט באַהאַלטענערהײט.

דרינקס געשפרייזט, שקצים האבן זייערע הענט אויסגעשפרייט צו מאכן פאר דער פראצעסיע א וועג, יוונים זענען נאכגעגאנגען בלינדערהייט, פון סידורימ'לעך געמורמלט בעטנדיקערהייט פאר'ן איד, האבן די בלענדנדיקע צלמים אין דער זון אפגעשלאגן ווי חלפים, און אנגעווארפן אויף אלץ א שרעק, וואו נאר ס'האבן די אויגן געטראגן זענען אידן פון דער שמחה אוועק. לאנג אזוי האט דער פחד זיך געצויגן, אויף א נס האבן אידן אויסגעקוקט די אויגן. ווען די מאיאווע שקיעה האט פארגאסן די שויבן, האבן מיעשטשאנעס די הענט פרעך געהויבן. מ'האט אנגעהויבן שפירן דעם טרויעריגן מעת-לעת, באלד ווי מ'האט אויפגעהאקט דעם ערשטן שלאס. מען האָט קלויסטעריש געזונגען, שטיינער געוואָרפֿן, טירן אויפֿגעריסן, אין שטיבער זיך אײַנגעבראָכן, בעטגעוואַנט צעשלעפּט, די פֿעדערן צעבלאָזן און אויף ייִדיש האָב-און-גוטס געטראָטן. אויף לײַוונט און אויף דרשה-געשיינק, אויף לײַכטער, אויף אַלערליי צירונג און אויף חתן-כּלהס אויסשטאַפֿירונג. ווי פון פייער איז מען אין די הייזער אנטלאפן און די טירן הינטער זיך פשוט צוגעשלאגן. די וואס זענען אין די גאסן אויסן געבליבן האבן זיך קוים אהיים געשלעפט מיט וואונדן און מ'האט דערווייל אידישע קראמען געצונדן. האלערטשיקעס האבן זיך נישט געשעמט אויסצוטון קליידער פון טעכטער ביזן העמד און זיי נאקעט אזוי אויסשטעלן ביי די ווענט. צו קענען די נאכט בשלום אריבערטראגן, איז מען געשלאפן וואכעדיג און אנגעטון, און מען איז אויפן ערגסטן געווען גרייט. מאמעס האבן געדרימלט זיצנדיגערהייט, און די עופהלעך געהאלטן שלאפעדיגערהייט. מען האט מיט איינגעהאלטענעם אטעם געוואכט און שטיל אזוי אריינגעוויינט אין דער נאכט. געפֿאַלן איז דער צומאָרגנס שװער אױף יעדן. מע איז װי נאָך תּחית-המתים אױפֿגעשטאַנען. פּענעמער און אױגן פֿאַרבונדן, פֿאַרטרערט, װוּנדן מיט אױפֿגעריסענע בערד. אײנער דעם אַנדערן האָט קױם דערקענט, װען מע האָט אין קלױז גומל געבענטשט. ווי מען וואלט געקומען פון יענער וועלט, האט מען זיך אויפן צווייטן אויסגעפרעגט צי מען לעבט צי דערהרגעט רחמנא ליצלן. צי די טעכטער זענען חלילה נטמא געווארן, די קלויז אליין איז אויך נישט געווען צו דערקענען, געפילט האט זיך א ריח פון ברענען, די ווענט פון פייער האבן זיך געשעלט און געלעגן זענען לייכטער סידורים אין טשאד,

י א. אריין זענען חדשים אין ווינטערדיגע קעלט, די יום טובים האבן שוין מער נישט געהעלט, מ'איז מער נישט ארויס אין טוליפעס געהילט ווי אין אמאליגן עסטרייך נאכן שבת'דיגן עסן, ווען שנייאיגע ווינטן האבן די שטריימלעך געריסן אויפן וועג צו פראווען חסידישע טישן, פראסט און לאמטערנעס פון אומעטיגן גאז האבן ווי געלויערט אויף יעדן אידיש הויז און מ'איז נאכן שבת טיש בעסער נישט ארויס. דעם סטרוזש האט מען געשטופט חלות ער זאל דאס טויער ביינאכט האלטן אויפן שלאס. אומהיימליך איז געפאלן דער שבת, די ליכט האבן פארטריבט די חלות, דאס טישטאך, די געקאלעכטע ווענט, דאס ספר אין טאטנ'ס שטילע הענט, דער קאכל אויוון, די שטוב האט אפגעקילט, צו לערנען איז דער טאטע נישט געווארן מיד, ער האט געבלעטערט, מיט די ליפן די בארד געביסן, דעם שטערן געקנעטשט, ביז חצות געזעסן, פארן שלאף געפרואווט צי די טיר איז פארשלאסן. מודה אני אז מ'האט זיך נאך א נאכט אזא אויפגעהויבן, א שלאק געטאן האט דער שבת אין די אויגן, און גרינגער אין זיך דאס הארץ געטראגן, האט מען זיך ווי פון א נס געזען ניי געבוירן. מ'האט זיך איינגעשטעלט צו גיין דאוונען אין קלויז און געווארפן אן אויג אויפן געוועלב אויפן שלאס, און אסאך האבן זיך אפילו אליין מתיר געווען אין שטוב צו בלייבן דאוונען נישט צו גיין, מ'איז ארויס אין אפגענוצטע מלבושים אין אויסגעפעדעמטענע אטלעסענע מלבושים, א שווערער שבת און א פרומער אומעט פלעגט זיך פארנאכט שטעלן אין שטאט ווען מ'האט זיך צו מנחה פארקליבן אין די שלש סעודות'דיגע ווינקלען,

און די שטילע לבנה מחדש געווען און תיכף דערנאך זיך געלאזט אהיים, אין סכנה צו עטליכע אידן ביינאנד, און וועגן פוילן גערעדט נאכאנאנד. אידן! א'. פון בעז פאלט פלאטערדיג דער צוויט, און פון די נעכט א קילער אומעט ציט,

און ווייט. מיט טאטעס האבן זיך בוחרים געשפארט, נישט אויף פויליש און נישט אויף דייטש, נאר אויף גמרא לשון און ישיבה'דיגע רייד. גיב גאט צוריק יענע שאטנדיגע נעכט ווען די ראסע, דער טוי האט אידיש געשמעקט. געבליט האט די לבנה בלאס ווי בליי, געצויגן האט א ריח פון יונגן גרינעם היי, ווען געשמועסט אין גערטנער האבן אידן אלערליי. הינטער ביימער אויף בענק אין אידישן געדרענג האט מען נאך דער וואך נאכן שבת געבענקט, מ'האט בארעדט חזנים און בעל תפילות, זיך געשפארט ווער ס'האט שענער געדאווענט שבת. מסנגדים האבן פון חסידים חוזק געמאכט און חסידים פון מסנגדים אפגעלאכט און רק נאר געטריבן ביטערן שפאס. דער זשידאָווסקי גאָרטן שבת צו נאַכט האָט אויסגעזען ווי מאַריענבאַד וקאַרלסבאַד. רבנים אויפֿן חסידישן שטייגער זאַלבי פֿיר האָבן זיך פֿאַרגינען צו כאַפּן אַ שפּאַציר. מ'איז אַרויס מיט בורשטינענע שטעקנס ברייט פֿון גבאים, חסידים און בחורים באַגלייט. אָנגעצויגענע ווײַסע זאָקן ביזן קני אַרויף האָט מען היימיש געטראָגן ווי בײַ זיך אין הויף, און אזוי ערב דער מלווה מלכה ארומגעגאנגען געמיטליכע מיט לולקעס און קובע ציגארן. די גזלאמטערנס דורך די רייפע בלעטער האבן שאטנדיג זיך געשפילט אין גערטנער. אין אוונטן אזעלכע אין די פאלקס גערטנער זענען חסידישע אויגן געווארן מילדער, די געזיכטער די בערד אומרואיגער.